דינסטאג אמור, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, מען רעדט דא ווייטער פון די דינים פון א כהן גדול, ועל כל נפשת מת לא יבוא, ער טאר נישט אריינגיין אין א אוהל וואו ס'געפינט זיך א טויטער מענטש, לאביו ולאמו לא יטמא, אפילו צו זיין טאטע און צו זיין מאמע טאר ער זיך נישט מטמא זיין, און ווי ס'שטייט אין ספרי אז די טומאה מיינט צורירן און נישט אריינגיין אין א אוהל, די ערשטע האלב פסוק רעדט פון אריינגיין אין א אוהל המת, און די צווייטע האלב פסוק רעדט פון צורירן. זאגט רש"י ועל כל נפשות מת באוהל המת, דאס מיינט אריינגיין אין א געצעלט פון א מת, ווייל אנדערש פאסט נישט די אויסדרוק לא יבוא, לא יבוא מיינט מ'קומט אריין אין א שטוב, נפשות מת, זאגט רש"י להביא רביעית דם מן המת שמטמא באוהל, אונז ווייס מיר דאך אז די דם הוא הנפש, איז נפשות מת קומט מרבה זיין אפילו עס איז נאר געווען א רביעית בלוט פון א מת, אין א געצעלט איז עס אויכעט מטמא אלעס וואס קומט דארטן אריין, לאביו ולאמו לא יטמא, דאס איז דאך א איבעריגע פסוק, ווייל ס'שטייט דאך שוין ועל כל נפשות מת לא יבוא אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין איינע פון זיינע קרובים, ווייל אויב זאל על כל נפשות מת מיינען נאר די וואס זענען נישט פון די זיבן קרובים, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק, ווייל דאס קען איך ארויסלערנען מיט א קל וחומר פון די כהן הדיוט, מאדאך די כהן הדיוט טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין פרעמדע, כל שכן דער כהן גדול. מוז דאך זיין אז על כל נפשות מת לא יבוא מיינט אפילו זיינע זיבן קרובים, נו וואס דארף די פסוק באזונדער ארויסשרייבן לאביו ולאמו לא יטמא, אלא מאי לא בא אלא להתיר לו מת מצוה, די פסוק וויל מיר זאגן אז נאר לאביו ולאמו טאר ער זיך נישט מטמא זיין, אבער צו א מת מצוה מעג זיך אפילו א כהן גדול מטמא זיין. זאגט די תרגום ועל כל נפשת מיתא לא ייעול, לאבוהי ולאמיה לא יסתאב, זאגט דער אבן עזרא אז די פסוק שרייבט ארויס לאביו ולאמו, און כל שכן די אנדערע קרובים, מה דאך לאביו ולאמו וואס ער האט א מצוה זיי מכבד צו זיין ביים לעבן און נאכן טויט, דארף ער זיך אבער נישט און טאר זיך נישט מטמא זיין צו זיי ווייל ער איז א כהן גדול, כל שכן די אנדערע פינף קרובים. זאגט דער פסוק ומן המקדש לא יצא, ווי רש"י ברענגט צוויי פשטים, אדער מיינט עס ער טאר נישט נאכגיין נאך די מיטה, ווייל איך האב מורא געהאט אז ער וועט זיין אזוי פארצערט אז ער וועט צוגיין נאנט און צורירן די מת, אדער ווי רש"י זאגט אז ער דארף נישט ארויסגיין פון בית המקדש ער קען ווייטער טון די עבודה. און דער אבן עזרא זאגט, פשוט, ומן המקדש לא יצא, א כהן גדול האט נישט וואס ארויסצוגיין פון בית המקדש, נאר ווען ס'איז ממש א גרויסע צורך, א דבר מצוה וכדומה, אבער סתם אזוי, האט ער נישט וואס ארויסצוגיין פון בית המקדש. ולא יחלל ער זאל נישט פארשוועכן את מקדש אלוקיו, די הייליגקייט, די בית המקדש פון זיין באשעפער, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, אני השם, דער אייבערשטער זאגט, דער כהן גדול האט אויף זיין קאפ א קרוין פון זאלבויל פונעם באשעפער, און דערפאר דארף ער אכט געבן דאס נישט צו פארשוועכן. זאגט רש י מן המקדש לא יצא אינו הולך אחר המטה, ועוד, מכאן למדו רבותינו, שכהן גדול מקריב אונן, אפילו ער איז א אונן, איינער פון זיינע זיבן קרובים איז יענעם טאג געשטארבן, מעג ער אבער טון די עבודה, וכן משמעו, די פשט אין פסוק וועט זיין אזוי. אף אם מתו אביו ואמו אינו צריך לצאת מן המקדש ער דארף נישט ארויסגיין פון בית המקדש ער דארף זיך נישט אפשטעלן פון זיין עבודה אלא עובד עבודה ולא יחלל את מקדש מיינט שאינו מחלל בכך את העבודה די עבודה וואס ער טוט אלס אונן איז נישט קיין פארשוועכטע עבודה שהתיר לו הכתוב די תורה האט אים מתיר געווען צו טון די עבודה אלס אונן הא כהן הדיוט שעבד אונן חלל א כהן הדיוט וואס ער האט געטון די עבודה אלס אונן האט ער יא פארשוועכט די עבודה.

זאגט דער פסוק אלמנה, א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן, וגרושה א פרוי וואס איר מאן האט איר אפגע'גט, וחללה א פרוי וואס זי איז געווארן א חללה, דורך דעם וואס זי איז געבוירן געווארן פון פסולי כהונה, אדער ווי רש י האט אויבן געזאגט ביים כהן הדיוט, אז זי אליין האט געוואוינט מיט איינער וואס האט איר מחלל געווען פון קדושת כהונה. דא ברענגט רשי נאר אראפ שנולדה מפסולי כהונה. זונה מיינט א פרוי וואס זי איז אפגעקערט, וואס זי האט מזנה געווען מיט א איסור כריתות אדער מיט א נתין און ממזר, את אלה לא יקח, די טאר ער נישט נעמען. כי אם נאר בתולה א מיידל מעמיו, פון זיין פאלק, זאגט דער אבן עזרא דאס קומט לאפוקי, א גיורת, אדער איינער וואס איז געווען געפאנגען צווישן די גוים, יקח אישה, נאר איר מעג ער נעמען פאר א פרוי.

אויב ער זאל חתונה האבן מיט איינע פון די אויבנדערמאנטע וועט ער פארשוועכן זיינע קינדער, כי אני ה' מקדשו, איך בין דער אייבערשטער וואס איך הייליג אים. זאגט רשי ולא יחלל זרעו, הא אם נשא אחת מן הפסולות, האט ער ווען חתונה געהאט מיט א אלמנה גרושה חללה אדער זונה, איז זרעו הימנה חלל מדין קדושת כהונה, די קינד וואס ער האט מיט איר איז פארשוועכט פון די הייליגקייט פון די כהנים. זאגט דער תרגום ולא יחל זרעיה בעמיה, ארי אנא ה' מקדשיה. זאגט יחזקאל הנביא אין קאפיטל מ ד, ואל מת אדם לא יבוא לטמאה, רעדט ער דא פון א כהן הדיוט, א כהן הדיוט טאר זיך אויכעט נישט מטמא זיין סתם אזוי צו א פרעמדן טויטן, כי אם נאר לאב צו זיין טאטע לאם צו זיין מאמע, ולבן אדער צו זיין זון ולבת אדער צו זיין טאכטער, לאח צו זיין ברודער ולאחות און צו זיין שוועסטער אשר לא היתה לאיש וואס זי איז נאכנישט געווען חתונה געהאט צו א מאן, יטמאו מעגן זיך די כהנים הדיוטים מטמא זיין.

מען האט נישט געהערט אזא הלכה אז מען זאל דארפן צוויי מאל ציילן זיבן טעג ביי א כהן, נאר ואחרי טהרתו מיינט נאכדעם וואס ער וועט זיך אפשיידן פונעם מת, ציילט מען פאר אים זיבן טעג און נאכדעם קען ער צוריק קומען טון די עבודה. וואס איז די פשט פון יספרו לו, זאגט די רדק, ס'שטייט נישט אז ער זאל אליין ציילן, נאר אויב ער האלט נישט ביים ציילן אליין, ער האט פארגעסן זיין חשבון, דארפן די ברידער די כהנים אכט געבן אויף אים און ציילן אנשטאטס אים, און אים נישט צולאזן צום בית המקדש פאר ער איז גענצליך ריין. זאגט דער תרגום ובתר דכותיה שבעא יומין ימנון ליה זאגט דער פסוק וביום בואו אל הקודש זאגט רשי מען רעדט דא ווייטער פון א כהן הדיוט אז דער טאג וואס ער ווערט נתחנך די ערשטע מאל צו טון די עבודה אל החצר הפנימית ווען ער וועט אריינקומען אין אינעווענדיגסטן הויף די עזרת כהנים וואס דארט געפינט זיך די מזבח לשרת בקודש ער וויל באדינען אינעם הייליגקייט יקריב חטאתו דארף ער דערנענטערן זיין חטאת א כהן הדיוט איז מען מחנך מיט א עשירית האיפה וואס ער ברענגט פאר א חטאת, נאם השם אלקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, זאגט די תרגום וביום מיעליה לקודשא לדרתא גויתא לשמשא בקודשא יקריב חטאתיה אמר השם אלקים, זאגט דער פסוק והיתה להם לנחלה, די כהונה זאל זיין צו זיי פאר א ירושה, אני נחלתם, דער אייבערשטער זאגט איך בין זייער נחלה, אלע איבעריגע פון מיינע קרבנות דאס מעגן זיי עסן,

זאגט דער פסוק המנחה, די איבערגעבליבענע פון א מנחה, מען נעמט אראפ א קומץ און די שיריים גייט פאר די כהנים, והחטאת, די זעלבע זאך די פלייש פון א חטאת, והאשם, די פלייש פון א אשם, המה יאכלום, דאס טוען זיי עסן, דאס איז זייער ארבטייל, וכל חרם בישראל להם יהיה, אויכעט אויב איינער פון די אידן וועט מקדיש זיין עפעס פאר די כהנים, וועט דאס גיין צו זיי. זאגט די תרגום, מנחתא חטאתא ואשמא אינון ייכלוניה, וכל חרמא בישראל להון יהי. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ז, ס'איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק וואס אונז האבן נעכטן געלערנט, אז ס'איז דא ספעציעלע קעסל און כלים וויאזוי מען טוט אויסרייניגן זילבער און גאלד פון אלע שמוץ, זאגט ער, זילבער און גאלד קען מען טאקע אפשיידן פון זייער שמוץ, און פארשידענע מענטשן קען מען אויכעט מבחין זיין מיט פארשידענע כללים וויאזוי מען קען זען צי זיי זענען ערליך צי נישט, אזוי ווי אונז האבן נעכטן אויסגעשמועסט. אבער דעם נאר קען מען נישט אפשיידן פון זיין נארישקייט, אם תכתוש את האויל במכתש, אויב דו וועסט צושטויסן דעם נאר אין א שטייסל בתוך הריפות, צווישן די אלע קערנדלעך פון די ווייץ וואס דו האלטסט אינמיטן צושטויסן דארט בעלי מיט דעם שטעקעלע מיט וואס מען האקט אויף די ווייץ, וואס דאס רופט זיך עלי ווייל מען הייבט עס כסדר אויף און מען לייגט עס אראפ, מען צוזעצט מיט דעם די קערנדלעך.

זאגט דער פסוק ידוע תדע פני צאנך, די קומענדיגע פסוקים זאגן אז א מענטש זאל זיך אפגעבן מיט זיינע שאף און רינדער, און ער זאל זיך מטפל זיין מיט זיי זען אז ס'זאל זיי גארנישט פעלן, אפילו אויב ער האט אנדערע נכסים, ער איז א גרויסער עושר, ווייל ער קען דאך קיינמאל נישט וויסן, די עשירות איז דאך א זאך וואס איז א גלגל החוזר בעולם, היינט איז עס ביי איין מארגן איז עס ביי א צווייטן, אבער די שאָף וואָס אַ מענטש האָדעוועט, דאָס בלייבט בדרך הטבע בלייבט עס יאָ אין דער משפּחה, זאָל ער זיך זייער גוט אָפּגעבן מיט זיי, און ער וועט האָבן פון זיי אַ ריווח אַפילו אויב ער וועט פאַרלירן חס ושלום אַלע זיינע אַנדערע פאַרמעגנס. זאָגט ער, דו זאָלסט גוט קענען די פּנים פון דיינע שעף, זאָלסט דיך אַליין אָפּגעבן מיט זיי, און שית לבך לעדרים, לייג צו האַרץ צו דיינע סטאַדעס, געב דיך אַזוי גוט אָפּ מיט דיינע שאָף, אַז זיי זאָלן זיך פאַרמערן אין סטאַדעס. און דער גרא זאגט אז דאס איז א משל אויכעט אויף א רבי מיט תלמידים, דער רבי זאל זיך גוט אומקוקן אויף זיינע שאף אויף זיינע תלמידים, און ער זאל זיי אהער שטעלן אלעס וואס זיי באדארפן אויפשטעלן ישיבות, און צושטעלן אלע זייערע געברויכן, זיי זאלן קענען זיצן און לערנען. זאגט דער תרגום, מה דרעי אנת דע אפי ענך, ושים לבך על קווטין. זאגט דער פסוק כי לא לעולם חוסן, אפילו אויב דו האסט א גרויסע שטארקייט און דו פארזיכערסט זיך אויף דיין עשירות, אבער די שטארקייט וועט נישט אנהאלטן אויף אייביג, ס'איז דאך א גלגל החוזר, היינט איז עס ביי דיר, מארגן איז עס ביי א צווייטן, ואם נזר, און אפילו אויב דו האסט א קרוין, מ'האט דיך געקרוינט אלס א קעניג, אבער לדור ודור דאס גייט דען עפעס אריבער פון איין דור צום צווייטן? דו וועסט טאקע אויסלעבן דיינע יארן אלס קייזער, אבער דיינע קינדער וועלן דאך גארנישט האבן פון דעם, ס'קען זיין מ'וועט אוועקנעמען פון זיי די מלוכה, דארפסטו זען ווייטער זיך אפצוגעבן מיט דיינע שעף און מיט דיינע קליינע נכסים'לעך, ווייל דאס וועט זיכער בלייבן ביי דיר בדרך הטבע. זאגט דער תרגום, מטול דלא לעלם הוא אחסנא, אף שלם דרא לדרא. זאגט דער פסוק גלה חציר, דו דארפסט זיך אומקוקען און זעהן אויב ס'האט זיך שוין אויפגעדעקט די חציר, וואס דאס איז א מין פלאנצונג וואס מ'געט דאס צו עסן פאר די בהמות, און ס'וואקסט געווענליך ארויס אין חודש ניסן, דארפסטו זעהן אויב דאס איז שוין אויפגעדעקט, דארפסטו אהין שיקן די בהמות דאס פאשן, ונראה דשא, דארפסט זעהן אויב ס'איז שוין ארויסגעקומען די דשא, וואס דאס איז פארשידענע ירקות וואס א בהמה עסט, ונאספו עשבות הרים, אויף די בערג קען מען נישט ארויפשיקן די בהמות פאשן, זיי קענען אראפפאלן, ס'איז צו שווער פאר קליינע בהמות ארויפצוקריכן אויף די בערג, דארפסטו ערלעדיגן אז ס'זאל ווערן איינגעזאמלט פאר זיי די גראז פון די בערג און זאלסט אריינברענגען אין שטוב און געבן פאר זיי צו עסן. זאגט דער תרגום, שווח עמירא ואתחמי דתאה, ואתכניש עסבא דטורי. זאגט דער פסוק דעמאלטס ווען דו וועסט דיך אזוי גוט אפגעבן מיט זיי און דו וועסט זיי געבן צו עסן און זען ס'זאל דיר גארנישט פעלן, איז כבשים ללבושך, פון די שעפסן וועסטו קענען נעמען גוטע וואל וואס דו וועסט דיך מיט דעם אנקליידן, ומחיר שדה עתודים, די ציגן דיינע וואס דו האסט, זיי וועלן דיר פארשאפן אזא הנאה אזוי ווי די פרייז פון א פעלד, פונקט ווי א פעלד זאגט דער מצודות. איז מען פלאנצט דארט איין און ס'וואקסט און מען שניידט אפ און די אנדערע יאר וואקסט ווייטער און די פעלד די ערד בלייבט אויף אייביג, אזוי איז מיט די ציגן, אז א מענטש האט ציגן טוען זיי ווייטער פראדוצירן ארויסגעבן אנדערע קינדער און ער האט אויך די הנאה פון די גיזה זייערע פון די האר און פון די מילך און פון די פלייש קען ער שעכטן ממילא ווי אונז האבן געלערנט אויך די פארגאנגענע וואך דאנערשטאג אין די גמרא אין מסכת חולין ומחיר שדה עתודים ס'לוינט זיך אפילו צו פארקויפן א פעלד און גיין קויפן ציגן ווייל מ'האט פון דעם א שטארקע ריווח. זאגט דער תרגום, אמריא ללבושך וגדיא לתגרותך. זאגט די משנה מסכת קידושין פרק ב' האיש א מאן מקדש ער קען מקדש זיין א פרוי בו סיי אויב ער אליין געבט פאר די פרוי געלט אדער א שטר אדער ובשלוחו ער קען אויך שיקן א שליח ווייל שלוחו של אדם כמותו ווי מען לערנט עס ארויס שטייט ביי די פרשה פון קרבן פסח ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל האט דען יעדער געשחטן נאר עס איז געווען מענטשן וואס האבן געשחטן אנשטאטס אנדערע זעט מען פון דעם אז א שליח פון א מענטש איז אזוי ווי דער מענטש אליין און די משנה האט געזאגט בו פאר בשלוחו, ווייל ס'איז מצוה בו יותר מבשלוחו, אז א מענטש איז אליין עוסק אין א מצוה, באקומט ער מער שכר, איז לכתחילה זאל מען אליין עוסק זיין אין א מצוה, און אז מען קען נישט, דעמאלטס קען מען שיקען א שליח. האשה, אויך די פרוי מתקדשת, זי קען אננעמען די קידושין בה, זי קען עס אליין אננעמען, ובשלוחה, אדער קען זי מאכן א שליח זאל עס אננעמען פאר איר וועגן. האיש מקדש את בתו כשהיא נערה, א טאטע קען מקבל זיין די קידושין פון זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה קען ער זיכער, אבער די משנה זאגט כשהיא נערה ווייל ער האט געוואלט אויסלערנען א דרך ארץ אז מען זאל נישט מקדש זיין א טאכטער וואס זי איז נאכנישט קיין צוועלף יאר, ווייל זי דארף נאך האבן דעת, מען דארף איר, זי דארף שוין ווערן ערוואקסן, מען זאל איר קענען פרעגן צו זי איז מסכים צו די שידוך צו נישט. פאר דעם, הגם על פי תורה קען א טאטע מקבל זיין קידושין פאר א טאכטער א קטנה, האט די משנה אבער נאר געזאגט, מקדש את בתו כשהיא נערה, בו דער טאטע קען אננעמען די קידושין געלט אדער די שטר אליינס, ובשלוחו אדער קען ער מאכן א שליח וואס זאל עס אננעמען אנשטאטס אים. זאגט די משנה האומר לאישה, ווען איינער זאגט פאר א פרוי התקדשי לי בתמרה זו, ער געבט איר א טייטל און ער זאגט איר זאלסט ווערן מקודש צו מיר מיט דעם טייטל, און ער זאגט התקדשי לי בזו, ער געבט נאך א טייטל און ער זאגט ווער מיר מקודש מיט דעם טייטל, אם יש באחת מהן שווה פרוטה, אויב איינע פון די צוויי טייטלען איז געווען ווערט א שווה פרוטה, וואס דאס איז דאך די שיטה פון בית הלל וואס אונז האבן געלערנט די פארגאנגענע וואך אז מען קען מקדש זיין מיט א פרוטה אדער א שווה פרוטה, מקודשת. ווייל ער האט נישט געמיינט צו זאגען אז פון ביידע אינאיינעם זאל אויך זיין גוט אויב ס'איז דא א שווה פרוטה, ווייל ער האט דאך קלאר געזאגט התקדשי און נאכאמאל התקדשי, ער האט עס געמאכט פאר צוויי באזונדערע זאכען, איז אויב ס'איז דא אין איינס פון זיי א שווה פרוטה דעמאלטס ווערט זי מקודשת, ואם לאו, אויב ס'איז נישט דא אין איינס פון זיי, אפילו אויב ס'איז דא אין ביידע אינאיינעם א שווה פרוטה, אינה מקודשת, ווייל דאס איז צוויי באזונדערע קידושין'ס, מ'קען עס נישט צאמשטעלן. אויב דער מאן האט געזאגט פאר די פרוי, דו זאלסט ווערן מקודש צו מיר בזו מיט דעם טייטל ובזו און מיט דעם טייטל ובזו און מיט דעם טייטל, און ער האט איר געטיילט טייטלען איינס נאכן צווייטן, אם יש שווה פרוטה בכולם, אויב ס'איז דא א שווה פרוטה פון אלע אין איינעם, מקודשת, דעמאלטס ווערט זי מקודשת, ווייל ס'איז איין גרויסע קידושין די אלע טייטלען וואס ער האט געגעבן, ואם לאו, אויב פון אלע אין איינעם איז אויך נישט דא קיין שווה פרוטה דעמאלטס אינה מקודשת. זאגט די משנה אין אזא מין פאל ווי מ'האט געזאגט התקדשי לי בזו ובזו ובזו און מ'האט איר געגעבן איין טייטל נאכן צווייטן און זי האט נישט אויסגעווארט היתה אוכלת ראשונה ראשונה זי האט אנגעהויבן צו עסן די ערשטע האט זי אויפגעגעסן און די צווייטע איז אינה מקודשת ווערט זי נישט מקודש מיט די טייטלען עד שיהא באחת מהן שווה פרוטה נאר אויב ס'איז דא אין איינע פון זיי און ווי די גמרא שמועסט אויס אז דאס מיינט אין די לעצטע א שווה פרוטה פארוואס ווייל די ערשטע פאר וואס זי עסט אויף, דאס ווערט דאך אזוי ווי א מלווה, זי דארף דאס באצאלן, המקדש במלווה איז די הלכה אז זי ווערט נישט נתקדש. דארף איך קוקן אויב ס'איז דא אין די לעצטע א שווה פרוטה, דעמאלטס ווערט עס אזוי ווי ער האט געזאגט התקדש במלווה ובפרוטה, וואס התקדש במלווה ובפרוטה, פסק'נט מען אז איר דעת איז אויף די שווה פרוטה און זי ווערט יא מקודשת, איז אויב ס'איז דא אין די לעצטע א שווה פרוטה איז עס א גוטע קידושין, אבער אז ס'איז נישט דא אין די לעצטע קיין שווה פרוטה הייסט עס א מקדש במלווה, און מקדש במלווה ווערט נישט נתקדש. משנה ב' אויב דער חתן זאגט פאר די כלה התקדשי לי בכוס זה של יין, ער געבט איר א בעכער און ער זאגט איר ווער מקודש צו מיר מיט די בעכער וויין, ונמצא של דבש, ס'שטעלט זיך ארויס אז דאס איז האניג, איז באמת האניג איז טייערער ווי וויין, אבער נישט יעדער איינער גלייכט האניג, אפשר האט זי נאר געדארפט וויין, די זעלבע זאך פארקערט, ער זאגט איר אז דאס איז של דבש ונמצא של יין, אפשר האט זי פונקט געדארפט א גלעזל האניג. און די זעלבע זאך אויב ער האט געזאגט ווער מיר מקודש בדינר זה של כסף, ס'איז פון זילבער, ונמצא של זהב, ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען פון גאלד, איז הגם גאלד איז טייערער, אבער אפשר האט זי פונקט געדארפט יעצט א זילבערנע חפץ, א זילבערנע זאך משלים צו זיין עפעס א צירונג וואס זי האט פון זילבער. און די זעלבע זאך טאמער ער האט געזאגט של זהב ונמצא של כסף, איז ווייטער נישט קיין קידושין. אויב ער האט געזאגט ווער מקודש צו מיר על מנת שאני עשיר, איך בין א רייכער מענטש, ונמצא עני, ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז ארעם, אדער ער האט געזאגט אז ער איז א עני ונמצא עשיר, און נישט פאר יעדע פרוי שמעקט אז דער מאן איז אן עושר, ער וועט זיך האלטן גרעסער פון איר, איז אינה מקודשת, אויב מען האט איר אויסגעפאפט אויף אזא מין אופן, ווערט זי נישט מקודש. רבי שמעון אומר, אם הטעה לשבח, אויב דער טעות איז געוועזן אז זי האט געמיינט א שוואכערע מין זאך און ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען בעסער, מקודשת, ווערט זי יא מקודש. דאס הייסט למשל אויב ער האט געהאט געזאגט אז דאס איז א זילבערנע דינר און ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז א גאלדענע דינר, אדער ער האט געזאגט אז ער איז א ארעמאן און ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז א עושר, דאס הייסט נישט קיין טעות און עס איז א ריכטיגע קידושין, שמועסט די ברטנורא אויס אז נאר ביי אזא מין געלט שבח האלט ר' שמעון אז עס איז א גוטע קידושין ווייל מסתמא איז זי מסכים צו דעם שבח, אויב אבער עס איז א שבח פון יחוס, זי האט געמיינט אז ער איז א לוי און ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז א כהן, דאס איז ר' שמעון מודה אז די קידושין איז נישט חל, ווייל זי וויל נישט אז ער זאל זיין עפעס חשוב'ער ווי זי האט מסכים געווען ווייל ער וועט זיך גרויס האלטן איבער איר. משנה ג' אויב דער מאן זאגט פאר די פרוי על מנת שאני כהן איך וויל דיך מקדש זיין מיטן תנאי אז איך בין א כהן ונמצא לוי ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז נישט קיין כהן ער איז נאר א לוי אדער ער האט געזאגט ער איז א לוי ונמצא כהן ער האט געזאגט ער איז א נתין וואס דאס מיינט פון די פאלק גבעונים וואס זיי האבן זיך מגייר געווען אין די צייטן פון יהושע בן נון ונמצא ממזר ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז א איד אבער א ממזר אדער ער האט געזאגט אז ער איז א ממזר ונמצא נתין ער האט איר געזאגט זי זאל ווערן מקודש צו אים ווייל ער איז א בן עיר, ער קומט פון א קליינע שטאט, ס'איז נישט אזא רוישיגע שטאט, א כרך, ונמצא בן כרך ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז יא געווען פון א רוישיגע שטאט, אדער ער האט איר געזאגט אז ער איז א בן כרך ער קומט פון א גרויסע שטאט ס'איז דא דארטן כסדר געשעפטן מ'קען כסדר טרעפן וואס צו קויפן, ונמצא בן עיר ס'שטעלט זיך ארויס אז ער קומט פון א קלענערע שטאט. אדער ער האט געזאגט על מנת שביתי קרוב למרחץ, מיין הויז איז נאנט צום באד, ונמצא רחוק, ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז ווייט. אדער ער האט איר געזאגט אז ס'איז רחוק פון די באד, ונמצא קרוב, ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז נאנט. אדער ער האט איר געזאגט על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת, ער האט איר געזאגט אז ער האט א טאכטער אדער א דינסט וואס זי קען זייער גוט פלעכטן האר, ואין לו, דערווייל האט ער נישט. או על מנת שאין לי, ער האט געזאגט ער האט נישט אזא מין טאכטער, ויש לו, און דערווייל האט ער יא, וואס איז די פראבלעם אז ער האט אזא מין טאכטער, שמועסט תוספות אויס אז א גדלת, ווי די ברטנורא זאגט דא, איין פשט איז טאקע פשוט אז זי מיינט א פלעכטער און זי קען פלעכטן האר, אבער גדלת קען אויך מיינען אז זי רעדט אסאך, און ס'גייט אינאיינעם, ווייל אז זי גייט ארום צו אלע שטיבער און זי פלעכט פאר יעדן די האר, פארציילט זי דארט איבער וואס זי האט געזען ביי זיך אינדערהיים. איז די כלה, די פרוי איז נישט מסכים אז צו ווערן א כלה צו איינער וואס האט א טאכטער אדער א שפחה וואס זי איז א פלעכטערן, ווייל זי וועט ארומגיין טראגן אלע מעשות פון שטוב וועט זי ארומפארציילן פאר יעדן איינעם. על מנת שאין לי בנים, אויב ער האט איר געזאגט אז זי זאל נתקדש ווערן צו אים אויפן תנאי אז ער האט נישט קיין קינדער, ויש לו, ס'שטעלט זיך ארויס אז ער האט יא קינדער, או על מנת שיש לי, ער האט געזאגט אז ער האט קינדער ואין לו, דערווייל האט ער נישט. ובכולם, ביי די אלע, אף על פי שאמרה, אפילו זי האט נאכדעם געזאגט אז בליבי היה להתקדש לו אף על פי כן, אין מיין הארץ האב איך געקלערט איך בין מסכים צו ווערן מקודש צו אים אפילו ס'איז נישט אמת די אלע זאכן וואס ער האט מיר געזאגט, אינה מקודשת, זי ווערט נישט נתקדש צו אים, ווייל דברים שבלב אינם דברים, און וויבאלד ער האט געמאכט מיט איר א תנאי און די תנאי איז נישט מקוים געווארן, איז די קידושין נישט קיין קידושין. וכן היא שהטעתו, די זעלבע זאך טאמער זי זאל אים פארנארן, אז זי האט אים איינגערעדט אז זי איז א כהנת, און ס'שטעלט זיך ארויס אז זי איז א לווי', און אזוי ווייטער און ווייטער די אלע זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט, איז עס אויכעט נישט קיין קידושין. משנה ד' האומר לשלוחו ווען איינער זאגט פאר זיין שליח צא גיי ארויס וקדש לי אישה פלונית זיי מיר מקדש יענע געוויסע פרוי במקום פלוני נאר אויף יענעם געוויסן פלאץ אין יענע שטאט האב איך חברים און דארטן אפילו איינער וועט מיך בארעדן וועלן די חברים זיך אננעמען פאר מיר איך וויל אז נאר אין יענעם שטאט זאלסטו מיך מקדש זיין זאלסטו איר מקדש זיין צו מיר און והלך וקדשה במקום אחר ער איז געגאנגען און געטראפן די פרוי ערגעץ אנדערש און ער האט איר דארטן געגעבן די כסף קידושין אינה מקודשת ווייל דער מענטש האט דירעקט געזאגט נאר במקום פלוני און נישט ערגעץ אנדערש. אויב ער האט געזאגט צא וקדש לי אישה פלונית און ער האט צוגעלייגט הרי היא במקום פלוני זי געפינט זיך אין די און די פלאץ איז עס נאר א מראה מקום ער האט אים ארויסגעהאלפן דו דארפסט איר נישט זוכן אין די גאנצע וועלט איך קען דיר אנצייכענען וואו זי געפינט זיך איז אפילו וקידשה במקום אחר אז ער האט איר מקדש געווען אויף א צווייטן ארט הרי זו מקודשת. משנה ה, און די משנה האבן מיר געלערנט אויכעט דינסטאג פקודי, דאס איז אין מסכת כתובות, פרק ז', משנה ז', המקדש את האישה, ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט א תנאי על מנת שאין עליה נדרים, זי האט נישט אויף זיך קיין נדרים, ער דארף נישט קיין פרוי וואס מאכט נדרים. ונמצאו עליה נדרים, ס'שטעלט זיך ארויס אז זי האט יא געהאט אויף זיך א נדר, אינה מקודשת, די קידושין האט נישט חל געווען. וואס טוט זיך אויב ער האט געמאכט א תנאי בשעת די קידושין אז זי האט נישט אויף זיך קיין נדרים, אבער כנסה סתם, ס'איז געקומען צו די חתונה איז ער געגאנגען אונטער די חופה און האט גארנישט ערווענט נאכאמאל וועגן דעם תנאי. ונמצאו עליה נדרים און ס'שטעלט זיך ארויס אז זי האט געהאט נדרים אויף זיך, תצא שלא בכתובה. א כתובה דארף ער נישט געבן, ווייל איך זאג אז ער פארלאזט זיך אויף דעם אלטן תנאי וואס ער האט געמאכט אז זי טאר נישט האבן קיין נדרים, און אז זי האט יא געהאט נדרים קומט זיך איר נישט קיין כתובה. אבער גט'ן דארף מען זיך, און איך זאג נישט אז די קידושין האט אינגאנצן נישט חל געווען, ווייל ס'קען זיין אז ווען ס'איז געקומען צו די חופה, צו די חתונה, האט ער מוותר געווען אויפן תנאי. און ווייל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, און אז ער האט געוואוינט מיט איר, האט ער מסכים געווען צו בלייבן מיט איר אפילו ווען זי האט נדרים, און וויבאלד ס'איז א ספק, דארף ער איר אפגט'ן, אבער כתובה דארף ער נישט געבן. די זעלבע זאך טאמער א מענטש האט געמאכט א תנאי על מנת שאין עליה מומין, ער איז איר מקדש מיט'ן חשבון אז זי האט נישט קיין פעלערן, ונמצאו בה מומין, ס'שטעלט זיך ארויס אז זי האט יא געהאט פעלערן, אינה מקודשת, די קידושין האט בכלל נישט חל געווען. אויב ער האט געהאט געמאכט אזא מין תנאי, אבער כנסה סתם, בשעת די קידושין האט ער געזאגט אז זי טאר נישט האבן קיין פעלער, אבער בשעת די חתונה האט ער נישט ערווענט קיין ווארט דערפון, ונמצאו בה מומין און ס'שטעלט זיך ארויס נאך די חתונה אז זי האט פעלערן, תצא שלא בכתובה, כתובה דארף ער נישט געבן ווייל ער האט דאך פארט געמאכט א תנאי, אבער א גט מוז ער געבן ווייל אפשר בשעת די חתונה האט ער מוותר געווען פונעם תנאי, ווייל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. זאגט די משנה כל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים די אלע פעלערן וואס פסלען ביי א כהן וואס ווערט אויסגערעכנט אין חומש אין די וואכעדיגע סדרה און אין די משניות אין מסכתא בכורות די אלע מומין פסלען ביי פרויען און באמת האבן מיר געלערנט טאקע אין כתובות פרק ז' אז ביי פרויען זענען אויך דא פארשידענע מומין וואס זענען נישט נוהג ביי כהנים. משנה ו'. המקדש שתי נשים בשווה פרוטה, ער נעמט א שווה פרוטה און ער זאגט פאר צוויי פרויען אז זיי זאלן ווערן מקודש צו אים מיט די איין פרוטה, או אישה אחת וויל ער מקדש זיין בפחות משווה פרוטה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכן, די סדר פלעגט זיין אז די חתן פלעגט שיקן מתנות פאר די כלה, אפילו ער האט געשיקט מתנות וואס זענען ווערד סאך מער ווי א פרוטה, זאג איך נישט. אז ער האט אינזין געהאט מקדש צו זיין מיט די סבלונות ווייל ער האט אליין געוויסט אז די פריערדיגע קידושין איז נישט גוט געווען, ניין, אינה מקודשת די פרוי ווערט נישט מקודש צו אים, שמחמת קידושין הראשונים שלח, ער האט געשיקט די סבלונות אויפן חשבון אז די ערשטע קידושין האט יא חל געווען, און ער שיקט נאר א מתנה אזוי ווי יעדע חתן שיקט צו די כלה, ער האט זיך איינגערעדט אז די ערשטע קידושין איז א גוטע קידושין, און ער האט געשיקט די מתנה סתם לשם מתנה און נישט לשם קידושין, און וויבאלד די ערשטע קידושין האט נישט געהאט קיין שווה פרוטה, איז די קידושין נישט חל געווען, וכן קטן שקידש, די זעלבע הלכה וועט זיין ווען א קליין קינד האט מקדש געווען, און שפעטער ווען ער איז געווארן א גדול האט ער געשיקט מתנות, זאג איך נישט אז די מתנות האט ער אינזין געהאט ס'זאל זיין לשם קידושין, נאר ער שיקט עס מחמת קידושין הראשונים, און די קידושין הראשונים האבן נישט תופס געווען ווייל ער איז געווען א קליין קינד. משנה ז'. המקדש אשה ובתה, ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי און איר טאכטער, מען טאר דאך נישט חתונה האבן מיט א פרוי און איר טאכטער צוזאמען, או אשה ואחותה כאחת, אדער א פרוי מיט א שוועסטער האט ער מקדש געווען אויף איין מאל, וואס דאס איז דאך אויך פון די עריות, מען טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי און איר שוועסטער, אינן מקודשות, די קדושין איז נישט חל. ווי די ברטנורא זאגט שטייט א פסוק ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, בשעה שנעשו צרות זו לזו, אז זיי ווערן א צרה איינע פון די אנדערע, זיי גייען ביידע ווערן זיינע פרויען, איז אין לך ליקוחין אפילו באחת מהן, און הוא הדין זאגט ער, יעדע אנדערע עריות וואס ס'איז דא א איסור כרת אויף דעם, איז די קידושין נישט תופס. און דער ברטנורא שפעטער שמועסט אויס אז נאר טאמער ער האט געזאגט אויף ביידע אין איינעם אז זיי זאלן ווערן מקודש צו אים, דעמאלטס ארבעט נישט די קידושין, אויב ער האט אבער געזאגט איינע פון ענק, אדער די מאמע אדער די טאכטער, אדער איינע פון די צוויי שוועסטער זאל ווערן מקודש צו מיר, און ער האט נישט געזאגט וועלכע, און איינע פון זיי האט אנגענומען די קידושין פאר ביידע, אדער ביידע האבן אויסגעשטרעקט די הענט און אנגענומען די קידושין אינאיינעם, האט עס יא תופס געווען ער קען אבער נישט וואוינען מיט קיינער פון זיי, ווייל אויף יעדע איינע דארף מען חושש זיין אז אפשר איז דאס א שוועסטער, אחות אשתו, ווייל אפשר האט די קידושין חל געווען אויף די אנדערע, איז דארף ער געבן א גט פאר ביידע. און אויב ער האט זיך אויסגעדרוקט נאר די וואס איז ראוי צו מיר לביאה, זאל זיין מקודש צו מיר, איז קיינער פון זיי נישט מקודש, ווייל די ביידע האבן מיר דאך געזאגט, זענען אין א ספק אז אפשר איז יעדער פון זיי אחות אשתו, קען מען דאך נישט וואוינען מיט קיין איינע פון זיי, האט די קדושין אינגאנצן נישט חל געווען. זאגט די משנה ומעשה בחמש נשים, ס'איז געווען א מעשה מיט פינף פרויען ובהן שתי אחיות, ס'איז געווען דריי פרעמדע און צוויי פון זיי זענען געווען שוועסטער. וליקט אחד כלכלה של תאנים, א מענטש איז געקומען און צאמגעקליבן א קערבל פון פייגן, ושלהן היתה, ס'האט באלאנגט צו די פינף פרויען, אבער ושל שביעית היתה, ס'איז געוועזן א שמיטה יאר, וואס דעמאלטס איז עס הפקר. וואלט נישט געווען קיין שמיטה יאר וואלט דאך עס געווען גזל. זאגט מיר די משנה אז ווען ס'איז גזל וואלט עס נישט חל געווען אינגאנצן נישט קיין איינע פון די פרויען וואלטן נישט געווארן מקודש ווייל המקדש בגזל ארבעט נישט אזא מין קידושין אפילו ווען דאס איז איר גזל און זי נעמט עס אן זאג איך נישט אז זי האט מוחל געווען אויף די גזל איז פארדעם זעצט מען דא איין אז מ'רעדט דווקא פון שמיטה פירות. ואמר און ער האט געזאגט, הרי כולכם מקודשות לי, עץ זאלטס אלע ווערן מקודש צו מיר בכלכלה זו מיט די קערבל פון פייגן, וקיבלה אחת מהן על ידי כולם, איינע פון זיי האט אנגענומען די קדושין פאר אלעמען, ואמרו חכמים אין האחיות מקודשות, די צוויי שוועסטער וואס זענען געווען צווישן די פינף פרויען, זיי ווערן נישט נתקדש, ווייל אזוי ווי די משנה האט פריער געזאגט, אז ווען איינער איז מקדש צוויי שוועסטער אויף אמאל, ארבעט נישט די קדושין. שמועסט ווייטער אויס די באטענירע אז אין די מסקנא פון די גמרא קומט אויס אז ער האט נישט געזאגט הרי כלכם מקודשות לי, אויב וואלט ער געזאגט כלכם וואלטן אפילו די פרעמדע אויכעט נישט געווארן מקודש צו אים, פונקט ווי די שוועסטער ווערן נישט מקודש וואלטן די אנדערע דריי אויכעט נישט געווארן מקודש, נאר מען רעדט דארטן אז ער האט געזאגט וועלכע פון ענק ס'איז ראויה לביאה צו מיר, די זאל נתקדש ווערן. איז די צוויי שוועסטער וואס זענען נישט ראויה לביאה ווערן נישט נתקדש, און די דריי פרעמדע ווערן צו אים יא נתקדש. פון די משנה לערנט מען אויכעט ארויס, זאגט די בארטענירע, אז איין פרוי קען ווערן א שליח, מקבל צו זיין די קידושין פאר די אנדערע, אפילו אויף א פאל וואו זי ווערט פאר איר א צרה, ווייל דו זעסט דאך דא אז איינע פון די פינף פרויען האט אנגענומען די קערבל, און די קידושין וואלט ווען תופס געווען פאר אלע, אפילו זי אליין איז געווארן א צרה מיט די אנדערע, ווייל זי האט דאך אנגענומען פאר אלע אינאיינעם זיי זאלן אלע ווערן כלות פאר די מענטש וואס ער האט געגעבן די תאנים. און די בארטענירע שמועסט אויכעט אויס, אז דאס וואס מען האט געזאגט אז א מקדש בגזל איז נישט קיין קידושין, דאס איז נאר אויב די בעל הבית האט זיך נאכנישט מייאש געווען. אויב די גזל קומט פון א מענטש וואס ער האט זיך שוין מייאש געווען, נאכדעם וואס יענער האט זיך מייאש געווען האט ער מקדש געווען, דעמאלטס איז עס א גוטע קידושין. משנה חת, המקדש בחלקו, א כהן וואס ער איז מקדש א פרוי מיט די חלק וואס ער האט באקומען צוגעטיילט צוזאמען מיט די ברידערס די כהנים, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים, סיי עס איז געוועזן קדשי קדשים, דאס הייסט א חטאת ואשם, סיי עס איז געוועזן קדשים קלים, א שלמים וכדומה, אינה מקודשת, מען קען נישט מיט דעם מקדש זיין, ווי מען לערנט עס ארויס פון א פסוק וזה יהיה לך מקודש הקדשים מן האש, פונקט ווי די פייער פון די מזבח טוט נאר פארלענדן די קרבנות, ס'עסט עס נאר אויף, מען קען נישט מיט די עסן, מיט די זאכן וואס גייען אויפן מזבח קען מען נישט טון עפעס אנדערש, די זעלבע זאך די חלק וואס גייט פארן כהן, עסן מעג ער דאס, אבער ער האט נישט קיין שום אנדערע השתמשות דערמיט, ער קען נישט מיט דעם מקדש זיין קיין פרוי. במעשר שני, אויב איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט מעשר שני, איז א מחלוקה. בין שוגג בין מזיד לא קידש דברי ר' מאיר. ר' מאיר האט געהאלטן אז מעשר שני איז ממון גבוה, ס'באלאנגט נישט פארן מענטש. ממילא קען מען נישט מקדש זיין מיט דעם א פרוי און נישט קיין חילוק צו מ'האט געוויסט אז ס'איז מעשר שני צו מ'האט נישט געוויסט. רבי יהודה אומר בשוגג לא קידש, בשוגג אז מ'האט נישט געוואוסט אז דאס איז מעשר שני, איז עס נישט קיין קידושין, ווייל ס'שטייט א פסוק להשם הוא ס'בלייבט בהוייתו יהא און ס'בלייבט הייליג, ממילא קען מען מיט דעם נישט מקדש זיין, במזיד קידש, אויב אבער מ'האט מקדש געווען מיט דעם א פרוי במזיד, האט מען דאך אינזין געהאט אז דאס זאל ארויסגיין לחולין, פונקט ווי ס'קען ארויסגיין לחולין ווען מ'לייזט עס אויס אויף געלט, מ'קען דאס איבערטוישן אויף געלט, די זעלבע זאך ווען ער האט אינזין געהאט מיט דעם מקדש צו זיין, האט ער עס אזוי ווי ארויסגעצויגן לחולין, און די קידושין איז א גוטע קידושין. רבי מאיר האט אבער געהאלטן, אין דרך חילול בכך, דאס הייסט נישט קיין וועג ווי אזוי מ'פארשוועכט מעשר שני. ובהקדש איז ווייטער א מחלוקה צווישן ר' מאיר און ר' יהודה ווען איינער האט מקדש געווען מיט הקדש וואס באלאנגט פאר בדק הבית במזיד קידש ובשוגג לא קידש דברי ר' מאיר ר' מאיר האט געהאלטן אז ווען איינער איז מועל בהקדש במזיד דעמאלטס הייסט עס א מעילה און די זאך גייט ארויס לחולין, איז פאר דעם ווען ער האט מקדש געווען במזיד, ער האט געוואוסט אז דאס איז הקדש, איז עס ארויסגעגאנגען לחולין און די קידושין האט תופס געווען, אבער בשוגג אז ער האט נישט געוואוסט אז עס איז הקדש, האט ער נישט מועל געווען, ס'איז נישט ארויס לחולין, איז די קידושין נישט גוט. רבי יהודה אומר פונקט פארקערט, בשוגג קידש, ווייל ער האט געהאלטן אז מעילה איז דווקא בשוגג, איז ווען מען ווייסט נישט אז עס איז קדשים, מען ווייסט נישט אז עס איז הקדש בדק הבית און מען איז מקדש מיט דעם, דעמאלטס גייט עס ארויס לחולין און דעמאלטס איז די קידושין תופס, במזיד לא קידש, במזיד קען מען אבער נישט ארויסציען לחולין און דערפאר האט די קידושין נישט תופס געווען. משנה ט', המקדש בערלה, די משנה גייט אויסרעכענען פארשידענע זאכן וואס זענען אסור בהנאה, און וויבאלד מען טאר נישט הנאה האבן דערפון, קען מען מיט דעם נישט מקדש זיין קיין פרוי. ערלה, האבן מיר דאך געלערנט די פארגאנגענע וואך אין חומש, די ערשטע דריי יאר די פירות פון א בוים, איז דאס איז אסור בהנאה, ווייל ס'שטייט דארט לא יאכל, לא יאכל מיינט סיי א איסור אכילה סיי א איסור הנאה, בכלאי הכרם איז אסור בהנאה ווייל ס'שטייט פן תקדש, און איך זאג אז דאס איז א נוטריקון תוקד אש מ'דארף דאס פארברענען אין פייער מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון, בשור הנסקל שטייט אין פסוק ולא יאכל את בשרו דאס מיינט סיי איסור אכילה סיי איסור הנאה, ובעגלה ערופה וואס מ'האט אפגעהאקט דעם קאפ, שטייט דארטן א אויסדרוק אז דאס איז א כפרה, האט עס א דין ווי קדשים. בציפורי מצורע, די פייגל פון די מצורע, זאגט די ברטנורא מען רעדט דא נאר פון די פייגל וואס מען האט גע'שחט'ן, די אנדערע וואס מען האט אוועק געשיקט איז נישט אסור בהנאה, און די איסור הנאה פון די פייגל פון די מצורע דאס לערנט מען ארויס פון אזא לימוד, ס'שטייט ס'איז דא א מכשיר און א מכפר בפנים, דער מצורע דארף ברענגען א חטאת און א אשם, וואס דער אשם טוט מכשיר זיין ער זאל מעגן עסן קדשים, און דער חטאת טוט פארצייען אויף אים, און ער דארף אויך, און ס'איז אויך דא אזא מין זאך ווי א מכשיר און מכפר בחוץ, די מצורע דארף ברענגען די פייגלעך וואס דאס טוט מכשיר זיין ער זאל מעגן אריינקומען אין די מחנה, און נאכדעם איז דא א מכפר בחוץ וואס דאס איז די עגלה ערופה וואס ס'שטייט דארטן ונכפר להם הדם. איז פונקט ווי דער מכשיר און מכפר פון בפנים, די חטאת און די אשם פון א מצורע, האט דער מכשיר די זעלבע דין ווי דער מכפר, אז ביידע זענען קדשים און ביידע זענען אסור בהנאה, די זעלבע זאך די מכשיר און מכפר פון אינדרויסן, שטעלט מען צו די ציפורי מצורע צו די עגלה ערופה, אז פונקט ווי די עגלה ערופה איז אסור בהנאה, די זעלבע זאך די פייגל פון די מצורע, פון ווען מען שעכט עס, איז עס אסור בהנאה. די עגלה ערופה, זאגט דער ברטנורא, פון ווען ווערט עס אסור בהנאה, פון ווען מען פירט עס אראפ צו די נחל איתן. זאגט די משנה ובשער נזיר, די האר וואס דער נזיר שערט זיך אפ, שטייט ביי דעם אין פסוק, קדוש יהיה גדל פרע, זאג איך אז אפילו די לאנגע האר דארף אויכעט ווערן הייליג, און מען טאר נישט הנאה האבן דערפון. ובפטר חמור, ווען א מענטש האט א עלטסט געבוירענע אייזל, און ער וויל נישט געבן אנשטאטס דעם א שה, דארף מען נעמען די קאפ פון דעם אייזל אויף עס אפהאקן ביים גענאק, איז פון ווען מען האט עס אפגעהאקט איז עס אסור בהנאה. ווייל מען לערנט ארויס א גזירה שווה די עריפה פונעם פטר חמור פון די עגלה ערופה וואס דארט שטייט קלאר אז ס'איז אסור בהנאה ס'האט א דין ווי קדשים ובבשר בחלב אויב ער האט מקדש געווען א פרוי מיט בשר בחלב וואס עס שטייט דריי מאל אין די תורה לא תבשל גדי בחלב אמו איינס איז א איסור אכילה איינס איז א איסור בישול און איינס איז א איסור הנאה

און פון וואו זעהט מען אז מ'טאר עס נישט עסן, ווייל ס'שטייט ביי נבילה לכלב תשליכון אותו, נאר די נבילה ווארפט מען פאר א כלב, אבער חולין שנשחטו בעזרה טאר מען נישט ווארפן פאר א כלב, זעהט מען דאך אז ס'איז אסור בהנאה. איז אויב איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט איינע פון די זאכן, אינה מקודשת. זאגט די משנה מכרם, וואס טוט זיך אויב ער האט פארקויפט איינע פון די יסורי הנאה, וקידש בדמיהן, ער האט גענומען די געלט וואס ער האט פארדינט פון דעם, און מיט דעם האט ער מקדש געווען די פרוי? מקודשת, פארוואס? ווייל די געלט איז נישט אסור בהנאה, נאר עבודה זרה און שמיטה ווערט די געלט אויכעט אזוי אסור ווי די זאך אליין, אבער דאס איז שני כתובים הבאים כאחד, און מען קען נישט פון דעם ארויסלערנען אלע אנדערע איסורי הנאה פון די תורה, ממילא טאמער א מענטש האט עובר געווען, און ער האט פארקויפט איינע פון די איסורי הנאה און געמאכט געלט דערפון, און ער האט גענומען די געלט און מקדש געווען א פרוי, ווערט זי יא מקודשת. און דער תוספות יום טוב ברענגט דא אז דער רא"ש שטעלט זיך שוין, די געלט איז דאך נישט זיינס, ווייל אז ער האט פארקויפט א איסור הנאה פאר א איד, איז דאך דאס א מקח טעות, ווען דער איד וועט געוואר ווערן אז מ'טאר נישט עסן די פלייש, וועט ער דאך צוריק בעטן דאס געלט, נו ווי קען די קדושין חל זיין? ענטפערט ער ס'קען זיין אז מ'האט עס פארקויפט פאר א גוי, אדער קען זיין מ'האט עס פארקויפט פאר א איד און דער איד האט יא געוואוסט אז דאס איז איסור הנאה, מוז זיין אז ער האט מסכים געווען אז די געלט זאל זיין אלס א מתנה, ממילא קען מען מיט די געלט מקדש זיין א פרוי. משנה י', המקדש בתרומות, ווען א כהן זאל מקדש זיין מיט תרומה וואס ער האט, סיי תרומה גדולה סיי תרומת מעשר, ובמעשרות, א לוי איז מקדש מיט מעשר ראשון, אדער א ארעמאן מיט מעשר עני, ובמתנות אדער א כהן מיט די מתנות כהונה, די זרוע לחיים וקיבה וואס מען געבט אים פון יעדע בהמה וואס מען שעכט, ובמי חטאת, מיט די וואסער וואס מ'האט אויסגעמישט אין דעם די אפר החטאת, ובאפר חטאת איז די אש פון די פרה אדומה אליין, די זאכן זענען יא מותר בהנאה, הרי זו מקודשת, די פרוי ווערט נתקדש צו אים, ואפילו ישראל, נישט נאר א כהן קען מקדש זיין מיט איינע פון די זאכן, נאר אפילו א ישראל אויכעט. אבער מען רעדט נישט דא אז דער ישראל האט אפגעשיידט פון זיינע אייגענע פירות תרומות ומעשרות און דאס נוצט ער מקדש צו זיין די פרוי, ווייל אין די תרומות ומעשרות האט ער דאך נאר א טובת הנאה אז ער קען עס געבן פאר וועלכן כהן ער וויל, טובת הנאה פסק'נט מען אז דאס הייסט נישט קיין ממון. נאר וואדען, מען רעדט דא פון א ישראל וואס זיין מאמע'ס טאטע איז געווען א כהן, און זיין מאמע'ס טאטע האט געהאט תרומה אדער מתנות כהונה און ס'איז אריבערגעגאנגען די ירושה צו דעם אייניקל דער ישראל, מיט דעם מעג ער מקדש זיין א פרוי. און דאס איז באמת נישט אזא גרויסע חידוש, נאר די חידוש איז, אז אפילו ער האט געירשנט די זאכן ווען עס איז נאך נישט געווען אפגעשיידט, עס איז נאך געווען נאר טבל, אבער וויבאלד מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ווערט עס גערעכנט כאילו דער זיידע דער כהן האט שוין געהאט אפגעשיידט די תרומות און עס האט שוין באלאנגט דעם זיידן, און וויבאלד דער אייניקל גייט דאך עס אויכעט אפשיידן, און ער אליין טאר עס טאקע נישט עסן, אבער ער האט אלע רעכטן דערין ער מעג עס פארקויפן פאר כהנים, מעג ער מיט דעם אויכעט מקדש זיין א פרוי. זאגט די גמרא אין מסכת קידושין דף לט עמוד ב', רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, ער האט געפרעגט א סתירה פון רבא, תנן אונז האבן געלערנט אין די משנה אין די ערשטע פרק אין קידושין, כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ווען איינער טוט א מצוה, טוט מען אים גוט, זעט מען פון דעם עשה אין, לא עשה לא, מען מוז טון א מצוה כדי צו באקומען שכר, אז מען טוט נישט, באקומט מען נישט, ורמינהי איך וועל דיר פרעגן א סתירה, ישב ולא עבר עבירה, אויב א מענטש איז געזיצן און נישט עובר געווען אויף קיין עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצוה געבט מען אים שוין א גוטן באצאלונג ווי ער וואלט געטון א מצוה. אמר ליה האט אים רבא געענטפערט התם דארטן רעדט זיך כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה, ס'איז אים אונטערגעקומען אן עבירה און ער איז געראטעוועט געווארן ער איז אוועקגעזיצן דערפון, דעמאלטס באקומט ער שכר כעושה מצוה. כי הא דרבי חנינא בר פפא. תבעתיה ההיא מטרוניתא, א גוי'אישע הערנטע האט אים געמאנט צו זנות. אמר מילתא האט ער געזאגט א לחש, ומלי נפשיה שיחנא וכיבא, ער האט געמאכט אז ער זאל ווערן אינגאנצן אנגעפילט מיט קרעץ און אייטער. עבדה היא מילתא, זי האט זיך אויך אויסגעקענט אין כישוף, און זי האט געמאכט א געוויסע זאך, ואיתסי איז ער געווארן אויסגעהיילט. ערק איז ער אנטלאפן טשא בההוא בי בני, ער האט זיך באהאלטן אין א מרחץ, דכי הוו עיילין בתרין, ווען מען פלעגט אריינגיין אפילו פער צוויי אפילו ביממא, אפילו בייטאג, ווען די מזיקים האבן נישט אזא שליטה, הוו מיתזקי פלעגט מען געשעדיגט ווערן דארטן, ס'איז געווען א פלאץ וואו עס איז געווען זייער שכיח מזיקים, און דארט איז ער ניצול געווארן פון איר, זי איז אים נישט נאכגעלאפן. למחר צומארגנס אמרו ליה רבנן, האבן די רבנן געפרעגט פון ר' חנינא בר פפא, מאן נטרך, ווער האט דיך געהיטן דארט? אמר להו שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה, א גאנצע נאכט האב איך געזען ווי צוויי באדינער פונעם קייזער שטייען אויף מיר שמירה. אמרו ליה, האבן די חכמים צו אים געזאגט, שמא דבר ערוה בא לידך וניצלת הימנו, קען זיין אז ס'איז דיר אונטערגעקומען א דבר ערוה און דו ביסט געראטעוועט געווארן פון דעם, נאר דעם, נאר אויף אזא אופן פארשטייען מיר פארוואס דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט צוויי מלאכים דיך צו היטן פון די מזיקים. דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו, עושין לו נס מאכט מען מיט אים א נס. שטייט א פסוק אין תהילים, גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, זאגט די גמרא דאס איז כגון רב צדוק וחבריו, פארציילט די גמרא א מעשה וואס איז געווען מיט רב צדוק און א מעשה וואס איז געווען מיט רב כהנא, רב צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא, א גוי'אישע הערנטע האט אים געמאנט מזנה צו זיין, און ווי רש"י שמועסט אויס אז זי איז געוועזן א פרוי וואס איז געווען בידה צו הרג'ענען, מען האט זיך נישט געקענט סתם אזוי ארויסדרייען פון איר, מען האט געמוזט זוכן פארשידענע מיטלען זיך ארויסצודרייען אויף א שיינעם אופן. אמר לה האט ער איר געזאגט חלש לי ליבאי, מיין הארץ איז עפעס אפגעשוואכט, איך בין הונגעריג, איך האב נישט קיין כח ולא מצינא, איך קען נישט יעצט מזנה זיין. איכא מידי למיכל, ס'איז דא דא עפעס וואס מען קען עסן? אזוי האט ער פרובירט צו שטופן די צייט מיט איר, אז אינמיטן וועט ער שוין אויפקומען מיט עפעס א תחבולה וויאזוי זיך צו ראטעווען פון אירע הענט. אמרה ליה האט זי געזאגט יא, איכא דבר טמא, ס'איז דא דא עפעס א דבר טמא וואס מען דארף עס נאך אפבראטן. אמר לה מאי נפקא מינה, וואס לערן איך ארויס פון דעם וואס מען האט מיר מזמין געווען דא צו טרעפן א דבר טמא? אז דעביד הא אכול הא ווער ס'איז גרייט עובר צו זיין אויף די איסור פון עריות, דער מעג שוין עסן אויכעט א דבר טמא. האט ער געזאגט אז זי זאל עס טאקע צוגרייטן דאס עסן, און דעמאלטס האט ער שוין אויפגעקומען מיט דעם פלאן אז ער גייט זיך אריינווארפן אינעם אויוון. שגרת תנורא, זי האט אנגעהייצט דעם אויוון, קא מנחא ליה, זי האט אריינגעלייגט דעם דבר טמא דארט, סליק איז ער ארויפגעגאנגען ויתיב בגויה, ער האט זיך אריינגעזעצט אינעם פייער פונעם אויוון. אמרה ליה האט זי אים געזאגט, מאי האי, וואס גייט דא פאר, וואס טוסטו דא? אמר לה האט ער איר געזאגט, דעביד הא נפיל בהא, איינער וואס איז מזנה, פאלט אריין אין גיהנום. אמרה ליה, אי ידעי כולי האי, ווען איך ווייס ווען אז ס'אזוי הארב ביי ענק די זאך, לא צערתיך, וואלט איך דיך נישט מצער געווען. זאגט די גמרא רב כהנא הוה קמזבין דיקולי, ער האט פארקויפט אזעלכע קערבלעך וואס די פרויען לייגן דארט אריין זייערע געשפינטע וואל. תבעתיה ההיא מטרוניתא איז געקומען א גוי'אישע הערנטע און האט אים געמאנט צו אן עבירה. אמר לה האט ער איר געזאגט איזיל איקשיט נפשאי לאמיך גיין לאמיך מיך אויסצירן פאר דיר. סליק איז ער ארויפגעגאנגען וקנפיל און ער האט זיך אראפגעווארפן מאיגרא לארעא, פון דעם דאך האט ער זיך אראפגעווארפן צו דער ערד. ער האט געוואלט על קידוש השם אויסגיין און נישט זינדיגען, אתא אליהו קבליה, איז אנגעקומען אליהו און ער האט אים אנגענומען אינמיטן די לופט, ער האט אים געכאפט אז ער זאל נישט אראפפאלן. אמר ליה האט אליהו זיך אפגערעדט צו רב כהנא, אטרחתן דו האסט אונז באמוטשעט ארבע מאה פרסי, איך בין געווען פיר הונדערט פרסה אוועק פון דא און איך האב געמוזט קומען צו פליען דיך צו ראטעווען, אמר ליה האט אים רב כהנא געזאגט מי גרם לי, ווער האט גורם געווען איך זאל צוקומען צו אזא מין נסיון, לאו עניותא נישט די ארעמקייט וואס דאס צווינגט מיך אז איך זאל שטיין און פארקויפן די קערבלעך פאר די פרויען, יהב ליה שיפא דדינרי, האט אים אליהו געגעבן א גאנצע כלי מיט גאלדענע רענדלעך. זאגט דער בן איש חי, ווען ער האט געזאגט איך וויל מיך גיין באצירן מיין זעהל, האט ער אינגאנצן נישט געזאגט קיין ליגנט, ווייל ער האט אינזין געהאט אז ער גייט זיך אראפווארפן און שטארבן אויף קידוש השם וואס דאס איז די גרעסטע תכשיט וואס ס'קען ווען זיין פאר זיין נשמה. און ער ברענגט פון זיין זון רבי יעקב, זאגט ער די פשט, וויבאלד ער איז דאך רייך געווארן צוליב דעם פאל, מען האט דאך אים געגעבן א גאנצע כלי מיט גאלדענע רענדלעך, און וואס טוען צדיקים ווען זיי האבן געלט? זיי געבן זיך נישט נאך די פארגעניגנס, זיי געבן צדקה, וכדומה זיי באצירן מיט דעם זייער נפש, האט ער דאך זייער גוט געזאגט אז ער גייט זיך יעצט באצירן זיין נפש.

זכאין אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי, וואויל איז פאר די אידישע פאלק אויף די וועלט און אויף יענע וועלט, דקודשא בריך הוא אתרעי בהו, דער אייבערשטער האט געוואלט אין זיי, ואינון מתדבקין ביה, זיי באהעפטן זיך אינעם אייבערשטן, ואקרון קדישין, זיי ווערן אנגערופן הייליג, עם קדוש א הייליג פאלק, וכן, און אזוי ווייטער, עד דסליק לון ביז ער ברענגט זיי ארויף לדרגא עילאה צו דעם העכסטן שטאפל דאקרי קודש וואס ווערט אנגערופן קודש, וואס ער זאגט דא אין די זייט אז דאס מיינט די מדת הבינה, דכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו כמה דאוקימנא. דהא ישראל מתמניא יומין פון די אכט טעג אלט מתדבקין ביה בשמיה באהעפטן זיך אין דעם נאמען פונעם אייבערשטן רשימין בשמיה זיי ווערן באצייכנט מיטן אייבערשטנ'ס נאמען מ'מל'עט זיך ואינון דיליה זיי זענען זיינס כמה דאת אמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבער ועמין די פעלקער לא מתדבקין ביה, זיי באהעפטן זיך נישט מיטן אייבערשטן, ולא אזלין בנימוסוי זיי גייען נישט אין זיינע געזעצן, ורשימא קדישא אעדיו מנייהו זיי האבן אפגעטון פון זיך די הייליגע צייכן פון די ברית קודש, עד דאינון מתדבקין בסטרא אחרא דלאו קדישא ביז זיי טוען זיך באהעפטן מיט די אנדערע זייט וואס איז נישט הייליג. ותא חזי קום און זע בשעתא דבעא קודשא בריך הוא למיהב אורייתא לישראל ווען דער אייבערשטער האט געוואלט געבן די תורה פאר די אידן זמין בה לבני עשיו האט ער זיך קודם אהערגעשטעלט פאר די בני עשיו אמר לון בעאן אתון לקבלא אורייתא האט זיי געפרעגט עטס ווילטס אפשר אננעמען די תורה איז בההיא שעתא ווען מען האט נאר געפרעגט די בני עשיו צו זיי ווילן די תורה אתרגיזת ארעא קדישא די הייליגע ערד וואס דאס גייט ארויף אויף די שכינה הקדושה האט געצערנט ובעיא לאעלא לנוקבא דתהומא רבה, זי האט געוואלט אריינגיין אינעם לאך פונעם אפגרונט, זי האט זיך געוואלט באהאלטן פאר בושה אדער פאר ברוגז אז מען גייט געבן די הייליגע תורה פאר די בני עשיו. אמרה קמיה, זי האט געזאגט פארן אייבערשטן, מרא דעלמא, הער פון די וועלט, פסטירא דחדוה, דעלמא,

אמר לה קודשא בריך הוא, דער אייבערשטער האט איר בארואיגט, כורסייא כורסייא מיין הייליגער שטול, יאבדון אלף אומין כוותייהו, זאלן פארלוירן גיין טויזנט פעלקער אזוי ווי זיי וקיימא דאורייתא לא יזדמן קמייהו, און די ברית פון די תורה וועט נישט געגעבן ווערן פאר זיי. נאר וואס דען? דער אייבערשטער זאגט איך האב זיי געמוזט פרעגן צו זיי ווילן עס נישט ווייל אז נישט וועלן זיי האבן טענות לעתיד אז מען האט זיי נישט געגעבן, מען האט זיי נישט געפרעגט אפילו צו זיי ווילן די תורה, אבער איך ווייס אז זיי גייען עס נישט נעמען. הדא הוא דכתיב, דער פסוק וואס מען האט אנגעהויבן פריער, השם בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום וואס דער אייבערשטער האט אוועקגעטרעטן, אוועקגעגאנגען, פון די בני עשיו, ארץ רעשה, ודאי, קודם האט די ערד געשטורעמט, דאס הייסט די שכינה הקדושה האט זיך געבייזערט פארוואס מען גייט זיי פרעגן אפילו צו זיי דארפן די תורה, בגין דאורייתא לא אתיהיבת, די תורה ווערט נישט געגעבן אלא למאן דאית ביה קיימא קדישא, דער וואס האט דעם הייליגן בונד, ומאן דיליף אורייתא למאן דלא אתגזר, ווער ס'לערנט תורה מיט איינער וואס איז נישט געמל'ט, משקר בתרי קיימא טוט ער פעלטשן אין צוויי אותות, צוויי ברית'ן, משקר בקיימא דאורייתא, די ברית פון די תורה, ומשקר בקיימא דצדיק וכנסת ישראל וואס דאס איז די מידת היסוד און די מידת המלכות דאורייתא להאי אתר אתיהיבת די תורה איז געגעבן געוארן נאר צו דעם פלאץ ולא לאחרא און נישט פאר אנדערע וואס זענען נישט געמל'ט. רב אבא אמר, משקר בתלת דוכתי עלאה, איינער וואס לערנט תורה מיט א ערל טוט פעלטשן אין דריי אויבערשטע פלעצער, משקר בתורה, משקר בנביאים, משקר בכתובים. משקר בתורה דכתיב וזאת התורה, שטייט דאך דארטן אשר שם משה לפני בני ישראל, נאר פאר אידישע קינדער מעג מען לערנען תורה און נישט פאר ערלים. משקר בנביאים דכתיב וכל בניך למודי השם, אינון למודי השם ולא אחרים, נאר די קינדער פון אידישן פאלק קענען לערנען די תורה פונעם אייבערשטן און נישט די אנדערע פעלקער. וכתיב שטייט אויך א פסוק אין ישעי' חתום תורה בלמודי, נאר אין זיי מיינע תלמידים ולא אחרא, און נישט קיין אנדערע פעלקער. משא כ בכתובים דכתיב ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, וכתיב אך צדיקים יודו לשמך נאר די ערליכע אידן, זיי קענען לויבן דיין נאמען מאן צדיקים דא צדיק וכנסת ישראל, דאס הייסט די מידת היסוד און די מידת המלכות, דמאן דלא אתגזר, ווער ס'איז נישט גע'מל'עט, ולא עאל בקיימא דלהון און נישט אריינגעקומען אין די בונד, פון די מדות היסוד און די מדות המלכות לא יודון לשמיה קדישא דהיא אורייתא, זיי קענען נישט לויבן צום הייליגן נאמען פונעם אייבערשטן וואס דאס איז די תורה. אמר רב חייא, כיוון דאתגלי קודשא בריך הוא על טורא דסיני, למיהב אורייתא לישראל, ווען דער אייבערשטער האט זיך אנטפלעקט אויפן בארג סיני צו געבן די תורה פאר די אידישע קינדער, שכיכת ארעא האט זיך די ערד, די שכינה הקדושה בארואיגט, ותבת בנייחא, זי האט זיך צוריקגעקערט צו איר רואיגקייט הדא הוא דכתיב, ארץ יראה, פארדעם האט זי מורא געהאט, זי האט געמיינט אז מען גייט געבן די תורה פאר די בני עשיו, אבער ושקטה עס האט זיך בארואיגט נאכדעם ביי קבלת התורה. תא חזי, בר נש דאתיליד, א מענטש וואס ער ווערט געבוירן, לא אתמנא עליה חילא דלעילא, ס'קומט נישט ארויף אויף אים די אויבערשטע כוחות, עד דאתגזר ביז ער ווערט פארשניטן, ער ווערט גע'מל'עט. כיוון דאתגזר ווען ער מל'ט זיך, אתער עליה רוחא אתערותא דרוחא דלעילא, קומט ארויף אויף אים א רוח התעוררות פון א אויבערשטע גייסט, זכה לאתעסקא באורייתא שפעטער ווען ער איז זוכה עוסק צו זיין אין די תורה, אתער עליה אתערותא יתיר, קומט ארויף אויף אים נאך א גרעסערע התעוררות, זכה ועביד פקודי אורייתא ווען ער איז זוכה צו טוהן און איינהאלטן די מצוות פון די תורה, אתער עליה אתערותא יתיר, קומט ארויף אויף אים נאך א גרעסערע התעוררות. זכה ואתנסיב ער איז זוכה חתונה צו האבן, זכה ואוליד בנין ער איז זוכה אויפצושטעלן קינדער, ואוליף לון און ער לערנט מיט זיי ארחוי דמלכא קדישא די וועגן פונעם הייליגן קעניג, הא כדין הוא אדם שלים, דעמאלטס איז ער א גאנצער מענטש, שלים בכלא, ער איז גאנץ מיט אלע זאכן. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ג', תפילת הערב, אף על פי שאינה חובה, ס'איז נישט קיין חוב צו דאווענען מעריב, אבער המתפלל אותה, ווער ס'דאווענט מעריב, זאל וויסן אז זמנה, די צייט צו דאווענען מעריב איז מתחילת הלילה, פון אנהייב נאכט, עד שיעלה עמוד השחר, ביז ס'קומט ארויף דער מארגן שטערן. און תפילת נעילה, וואס מ'דאווענט ביי תעניתים, יום כיפור, איז זמנה, כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה, ווי נענטער צו די שקיעה מ'זאל ענדיגן צו די שקיעה.

ויש לו להתפלל א מענטש מעג דאווענען תפילת ערבית של לילי שבת, דאס הייסט מעריב פון פרייטאג צו נאכטס, מעג מען דאס מקדים זיין און דאווענען בערב שבת קודם שתשקע החמה, אפילו פאר די זון גייט אונטער, וכן די זעלבע זאך יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, די מוצאי שבת'דיגע מעריב קען מען דאווענען אין שבת פון פאר די שקיעה אפילו, לפי שתפילת ערבית רשות, וויבאלד די תפילת ערבית איז א רשות, אין מדקדקין בזמנה, טוט מען נישט מדקדק זיין, און מען קען דאס מקדים זיין, ובלבד שיקרא קריאת שמע בזמנה, אחר צאת הכוכבים, מען דארף נאר זען אז די קרישמע וואס מען ליינט זאל יא זיין נאך צאת הכוכבים. און די כסף משנה שמועסט אויס אז לאו דווקא פון לילי שבת אדער פון מוצאי שבת, נאר יעדע נאכט קען מען מקדים זיין די מעריב, ווייל די הלכה איז דאך דעבד כמר עבד עבד כמר עבד, און פון נאך פלג המנחה מעג מען שוין דאווענען מעריב ווילאנג מען האט נישט געדאווענט די מנחה נאך פלג המנחה ס'זאל נישט זיין קיין תרתי דסתרי. זאגט דער רמב"ם, כל מי שעבר עליו זמן תפילה, ווער ס'איז אדורך אויף אים די זמן תפילה ולא התפלל, ער האט נישט געדאווענט במזיד, ער האט במזיד פארשפעטיגט די זמן תפילה, אין לו תקנה, האט ער נישט קיין שום וועג וויאזוי ער קען דאס פאררעכטן, ואינו משלם ער קען דאס נישט באצאלן. בשוגג אבער האט ער פארשפעטיגט דעם צייט פון דאווענען, או שהיה אנוס, ער איז געווען געצווינגען או טרוד, ער איז געווען פארנומען, ער האט געהאט א שרעקליכע טרדה, משלם אותה תפילה קען ער יא באצאלן די תפילה בזמן תפילה הסמוכה לה, אין די צייט פון די קומענדיגע דאווענען, ומקדים תפילה שבזמנה, קודם דאווענט ער די תפילה וואס איז יעצט די צייט, דאס הייסט די צווייטע תפילה, ואחריה מתפלל את התשלומין, נאכדעם דאווענט ער די תפילה וואס ער וויל משלים זיין די פארפעלטע תפילה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ק"ח זאת תורת השב בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו להדבק בבוראו, א מענטש וואס וויל תשובה טון מיט'ן גאנצן הארץ, מיט'ן גאנצן זעהל, מיט'ן גאנצן געלט, דארף ער זיך באהעפטן צום אייבערשטן ווייל כל עבירה ועבירה שתבוא לידו אויב ס'וועט אים אונטערקומען אן עבירה יחשב זאל ער טראכטן אזוי, חס ושלום אם גוזרים עליו המרה, ווען מ'זאל גוזר זיין אויף אים א שמד חלילה, איז יהרג על יחוד השם, איז ער דאך גרייט זיך צו לאזן הרג'ענען צו מייחד זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען. איז וכי זה דבר הקשה, די שווערע זאך פון זיך לאזן הרג'ענען, שלא יכול לעמוד בו, געווענליך א מענטש קען נישט ביישטיין אזא מין זאך, אבער דעסטוועגן דאך יסבול, ער וועט דאס ליידן און פארנעמען עבור יחוד שמו צו איינציגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, איז אויב ער קען דאס טון, אזא שווערע הארבע זאך, אז כל עבירה יקל עליו להעבירה ממנו, וועט שוין יעדע עבירה זיין זייער גרינג פאר אים אוועקצוטראגן די עבירה פון זיך, און ס'וועט אים נישט שטיין אין וועג, ווייל אויב ער קען ביישטיין אזא שווערע נסיון און זיך אינגאנצן לאזן הרג'נען פארן אייבערשטנ'ס וועגן איז דאך זיכער אז מען קען ביישטיין די נסיון פון א גרינגע עבירה. ומיד כשהאדם בא לטהר, ווען א מענטש קומט זיך רייניגן, מסייעין לו מן השמים, העלפט מען אים צו פון הימל. ואם יהרהר אדם באשה אחת בתפילתו אינמיטן דאווענען קומט אים אריין שלעכטע מחשבות, או בשאר הרהורים, ינעוץ זאל ער אריינשטופן גודלי אצבעות ידיו, די דיקע פינגער פון זיינע הענט בארץ אין די ערד, ויתלה גופו עליהן, ער זאל זיך אזוי ווי אנהענגען אויף דעם, ארויפלייגן זיין געוויכט אויף די דיקע פינגער, ואל יסמוך בכותל, ער זאל זיך נישט אנליינען אויף די וואנט, וזה הדבר יבטל ממנו ההרהורים, דאס וועט אוועקנעמען פון אים אלע שלעכטע מחשבות. ואם אדם במרחץ, א מענטש געפינט זיך אין א באד, או במקום הטינופת, אין א בית הכסא וכדומה, ואהבת אישה נכנסת בלבו, או עוברת לפניו, א פרוי גייט אדורך פאר אים, יהרהר בדברי תורה, מעג ער טראכטן פון לערנען. כי דברי תורה יפים לטהר הלב מיצר הרע, די תורה איז דאך זייער א גוטע סגולה צו רייניגן דעם הארץ פונעם יצר הרע, איז ואף על פי שבכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המרחץ און בית הכסא, מען טאר נישט געווענליך טראכטן פון תורה אין אזא מין פלאץ, אבער להפריש אדם מן העבירה מותר, כדי דער מענטש זאל זיך אפשיידן פון אן עבירה, אוועקשטופן הרהורים, מעג מען יא לערנען תורה אפילו אויף מקום הטינופת.

ואם באה עבירה לידו, אויב ס'קומט אים אונטער אן עבירה ער האט א נסיון, יתפלל בכל לבו לבורא שיצילנו, זאל ער דאווענען מיט'ן גאנצן הארץ צום אייבערשטן ער זאל אים ראטעווען דערפון, ומה כשבאין יסורין על האדם לפי שעה, יצום ויבכה ויתחנן ליוצרו, ווען ס'מאכט זיך יסורין אויף א מענטש, אויף א קורצע וויילע, וועט ער פאסטן און וויינען און זיך בעטן ביים אייבערשטן ער זאל אים אויסהיילן, איז כל שכן שיתפלל אדם לבוראו להצילו מן העבירה, איז דאך זיכער אז א מענטש דארף מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל אים ראטעווען פון עבירות, ולא יקנה אדם לעצמו קטיגור ליום הדין, ער זאל זיך נישט איינקויפן א קטיגור צום יום הדין, כי כל העבירות שעבר בעולם הזה, די אלע עבירות וואס א מענטש איז עובר אויף די וועלט כל אחת ואחת מלפפתו, ס'באהעפט זיך מיט אים מוליכתו ליום הדין, ס'פירט אים צום יום הדין שנאמר ילפתו אורחות דרכם.